אייך קומט א גרויסן א ברייטן שלום עליכם פאני שלום עליכם עליכם ועל בניכם, א שאק מיט יאר אז מיר האבן זיך ניט געזען, וויי וויי וויפיל וואסערן זענען אפגעלאפן, וויפיל אנגסטן מיר ביידע און כל ישראל זענען אויסגעשטאנען אין די עטליכע יאר, א קעשעניוו, א קאסנעטוציע, מיט פאגראמען, מיט צרות, מיט שלעק, עך טי רבונו של עולם גאטעניו נאש, מיר איז נאר א חידוש אויף אייך האט קיין פאראיבל ניט וואס איך וועל אייך זאגן, איר זענט דאך נישט גערוקט אויף א האר, קיין עין הרע, קיין עין הרע, טוט אבער א קוק אויף מיר, הרי אני כבן שבעים, איך בין נאך ניט אלט קיין זעכציק, זעט ווי ווייס טביה איז געווארן, איי ס'איז א ווערטעלע צער גידול בנים וואס מען האט פון קינדער, און ווער האט נאך אזויפיל צער גידול בנים פון קינדער וויפיל איך? מיך האט געטראפן א נייע שלאק מיט מיין טאכטער שפרינצע, וואס גייט איבער אלע צרות וואס איך האב ווען איבער געהאט ביז אהער, און זעהט פון דעסוועגן גארנישט, מען לעבט, ווי שטייט דארטן בעל כרחך אתה חי, כאטש ווער צוזעצט און נישט צו הערן, זינגענדיג דאס לידל, וואס טויג מיר מיין לעבן, וואס טויג מיר מיין וועלט, אז כ'האב נישט קיין מזל, אז כ'האב נישט קיין געלט. בקיצור ווי אזוי שטייט דארט אין פרק רצה הקדוש ברוך הוא לזכות, גאט האט געוואלט א טובה טון זיינע אידן האט מען אנגעשיקט אויף אונז אן אומגליק א צרה א קאסנעטוציע, איי איי איי א קאסנעטוציע, עס איז געקומען מיט א מאל א מהומה אויף אונזערע נגידים א לויפעניש פין יעהופעץ קיין אויסלאנד כלומר'שט אין די ווארעמבעדער, נערוון, זאלץ ביטלעך, נעכטיגע טעג.

זיי זאלן זיך נאך אביסל מיטשען אויף דער וועלט האבן מיר געהאט א זומער אייייייייייייי מ'איז זיך צענויף געלאפן צו אונז קיין בויבעריק פון אדעסע פון ראסטאוו און פון קאטערינאסלאוו און פון מאהילעוו און פון קעשעניוו אלפי אלפים נגידים גבירים אדירים אפנים אז דארט איז די קאסנעטוציע נאך שטארקער ווי ביי אונז אין יעהופעץ ווארום מען לויפט מען הערט ניט אויף צו לויפן איי די קשיא וואס לויפן זיי עפעס צו אונז? איז דער תירוץ למאי אונזערע לויפן צו זיי? ס'איז שוין ביי אונז געווארן ברוך השם אזא מנהג אז עס קומט די צייט וואס מען הויבט אן רעדן פון פאגראמען הויבן אן אידן צו לויפן פון איין שטאט אין דער אנדערע ווי אין פסוק שטייט ויסעו ויחנו ויחנו ויסעו

ויהי היום, טרעפט זיך א מעשה, ערב שבועות איז דאס געווען, קום איך צו פארן מיט אביסל מילכיגס צו איינער פון מיינע קונה'טעס, א יונגע אלמנה און א רייכע פון קאטערינאסלאוו, וואס איז געקומען צו פארן מיט איר זונדל, אהרונטשיק הייסט ער, קיין בויבעריק אויף זומער. און דאס פארשטייט איר דאך אליין, אז דאס ערשטע באקאנטשאפט איר'ס אין בויבעריק איז געווען מסתמא מיט מיר. מען האט מיר גערעקאמענדירט, זאגט זי, די אלמנה הייסט עס, אז ביי אייך איז דאס בעסטע מילכיגס.

זי ווייסט ניט מיט וואָס מען עסט דאָס. דער עיקר, זאָגט זי, אַז די פּוטער זאָל זײַן פֿריש און דער קעז זאָל זײַן געשמאַק. נו, גייט, רעדט מיט אַ נקבֿה. בקיצור, איך האָב אָנגעהויבן אַרײַנקומען צו דער קאַטערינעסלאַווער אַלמנה, וואָס האַלט דאָך צוויי מאָל אין דער וואָך, אַלע מאָנטיק און דאָנערשטיק, פּינקטלעך ווי אַ לוח, אַראָפּגעטראָגן דאָס ביסל מילכיקס, גאָרנישט אָנגעפֿרעגט זיך, צי מע דאַרף, צי מע דאַרף ניט, געוואָרן ווי אַ היימישער מענטש. ווי געוויינטליך, אנגעהויבן זיך צוקוקן ווי אזוי עס פירט זיך ביי איר, אריינגעשמעקט אין קעך אריין, געזאגט אפאר מאל וואס איך האב געפונען פאר נויטיג צו זאגן, דאס ערשטע מאל געוויינטליך געכאפט א פסק פון דער דינסט איך זאל זיך ניט מישן, ניט אריינקוקן אין פרעמדע טעפ. דאס אנדערע מאל האט מען זיך צו מיינע ווערטער צוגעהערט, און דאס דריטע מאל טאקע געהאלטן זיך מיט מיר אן עצה, ווארום זי האט ארויסגעזען, די אלמנה הייסט עס,

איר גיט אים נאָר, זאָג איך, אַהער צו מיר, איך װעל מיך מיט אים אַביסל, זאָג איך, דורכשמועסן, אים זאָגן אַביסל מוסר, אַ פּאָר פּסוקים ברענגען אַ מדרש. לאַכט זי. װײס איך װאָס, זאָגט זי, איר ברענגט אים בעסער אַ פֿערדל, ניט קײן מדרש. בתוך כך, אַזױ װי מיר רעדן אַזױ, ויבֿוא הילד.

דאָרט אין דער הײם װעט מען אײַך צעטראָגן, זאָג איך, די בײנער, און איר דאָ װעט כאַפּן פֿישלעך. איך טו אַ קוק אױף מײַן אַלמנה, רױט װי אַ צװיק, אַלערלײ פֿאַרבן. זי האָט געװיס גערעכנט, אַז איר בן װעט מן הסתּם אָננעמען מיך פֿאַרן קאָלנער ביד חזקה אחת און װעט מיר געבן באותות ובֿמופֿתים שתּים, צװײ פּעטש הײסט עס, און װעט מיך אַרױסװאַרפֿן כּחרס הנשבר. בלאטע. טביה האט פאר אזעלכע זאכן קיין מורא ניט. איך אז איך האב עפעס, זאג איך, כך הוה. מיין בחור אז ער האט דערהערט פון מיר אזעלכע דיבורים, איז ער נאר אפגעטראטן אביסל, פארלייגט די הענט ארונטער, מיך באטראכט פון סאמע קאפ ביז די שפיץ פיס, ארויסגעלאזט עפעס א מאדנעם פייף, און האט זיך פלוצלים אזוי צולאכט, אז מיר ביידע האבן מורא געהאט, איז ער, דער בחור, חלילה נישט משוגע געווארן אויף א מינוט, און וואס זאל איך אייך זאגן, מיר זענען פון דעמאלט אן געווארן מיט אים חבר, די בעסטע גוטע פריינט. איך מוז אייך זאגן, מיר איז דער בחור געפעלן וואס ווייטער אלץ מער. אפילו א שארלאטאן און א אויסברענגער, און א האנט שוין צו אן אפענע, און א שטיקל חושים דערצו. למשל, באגעגענען אן ארעמאן, אריינלייגן די האנט אין די קעשענע, ארויסנעמען און אוועקגעבן, נישט געציילט, ווער טוט עס? אדער אראפנעמען פון זיך א גוטן פאלטא, א גאנץ א נייעם, און אוועקגעבן יענעם. אז מען שמועסט א חושים'דיגער. א גאטס רחמנות איז געווען אויף דער מוטער. זי פלעגט זיך מיר קלאגן, וואס טוט מען? און בעטן מיך איך זאל מיט אים אביסל שמועסן. האב איך צוליב געטון, וואס זאל איך איר זשאלעווען? עס קאסט מיך געלט. און איך האב מיך אוועקגעזעצט און איך האב אים דערציילט מעשיות, געבראקט משלים, געריבן פסוקים, געהאקט מדרשים, אזוי ווי טביה קען. און ער האָט דווקא ליב געהאַט מיך אויסהערן, אויספֿרעגן, ווי אַזוי איך לעב, ווי אַזוי איך פֿיר מיך אין דער היים. איך וואָלט אַ בעלן געווען, זאָגט ער, זײַן בײַ אײַך אַמאָל, רב טובי'. זאָג איך צו אים, אַז מע איז אַ בעלן זײַן בײַ טובי', נעמט מען, זאָג איך, און מע פֿאָרט זיך דורך אַמאָל צו מיר אין כוטער אַרײַן. איר האָט דאָ, זאָג איך, גענוג פֿערדלעך מיט לאָסיפּעדן. פֿאַר נויט, זאָג איך, זענט איר ניט קליין זיך דורכגיין מיט די רגליים, ס'איז ניט ווײַט, זאָג איך, מע דאַרף נאָר דורכשנײַדן, זאָג איך, דעם וואַלד.

איך ווייס אויך, זאגט ער, אז איך בין אויף פסוקים שוואך. איך ווייס, זאג איך, אז איר זענט שוואך. איר זאלט געווען, זאג איך, לערנען אין חדר אזוי ווי איך, וואלט איר, זאג איך, אויך געוואוסט מה דקאמרי רעביצען. לאכט ער און מאכט צו מיר, גוט, איר האט מיר, זאגט ער, פאר א גאסט. איך קום, זאגט ער, צו אייך רב טובי' דעם ערשטן טאג שבועות מיט אפאר באקאנטע אויף בלינציס, נאר איר זאלט זען זיי זאלן זיין, זאגט ער, הייס.

אייער, זאג איך, קעז און פוטער איז דא ברוך השם גענוג, וועסטו מאכן בלינצעס זאג איך פאר דריי פארשוינען נאר אזעלכע פארשוינען זאג איך וואס האלטן פון דער אכילה און הויבן נישט אן צו וויסן זאג איך וואס רש"י מאכט. נא, אוודאי זאגט זי, שוין צוגעטשעפעט זיך א שלימזל פון הונגעריגן לאנד, ביסט א בהמה זאג איך גאלדע, ערשטנס וואלט נישט געווען זאג איך אזא אן אומגליק ווען מיר זאלן חלילה אנהאדעווען זאג איך אן ארימאן מיט שבועות'דיגע בלינצעס,

גיט מיר די בעסטע פרנסה, איך זאל ארויספארן פון דארף אין שטאט אריין, וועל איך מיך מיט אייך ניט בייטן. וואו האט איר אין שטאט אזא הימל, ווי זאגן מיר אין הלל, השמים שמים לה', ס'איז א הימל פון גאט אין שטאט, אז איר פאררייסט דעם קאפ, וואס זעט איר, א מויער, א דאך, א קוימען. אבער וואו האט איר דארט אזא בוים, און טאמער האט זיך פארווארגלט ערגעץ ביי אייך א בוימעלע, האט איר דעם אנגעטון פון אויבן א קאפאטע, הכלל, זיי האבן זיך גארנישט געקאנט אפוואונדערן מיינע געסט אז זיי זענען געקומען צו מיר שבועות אין כוטער אריין. אנגעקומען זענען זיי אלע פיהר בחורים, רייטנדיג אויף פערדלעך, סוסים, איינס און איינס. און ווער שמועסט אראנטשיק? איז ער געזעסן אויף א פערדל, זאג איך אייך, א סוס, אן אמת'ער מערין, איר קויפט אים ניט פאר קיין דריי הונדערט קארבן. ברוך הבא געסט זאג איך צו זיי, לכבוד שבועות זאג איך זענט איר דאס געקומען רייטנדיג, נישקשה זאג איך, טובי' איז נישט פון די גרויסע צדיקים, אז מען וועט אייך זאג איך אם ירצה השם שמייסן אויף יענע וועלט וועט מיר ניט וויי טוהן, העי גאלדע זעה נאר עס זאל זיין פארטיג די בלינצעס און לאז מען זאג איך ארויסטראגן דעם טיש אהערצו אינדרויסן ארויס. איך האב זאג איך אין שטוב גארנישט וואס צו ווייזן פאר די געסט, העי, שפּרינצע, טײַבל, בײלקע, װוּ זענט איר דאָרט? רירט זיך! אָט אַזױ קאָמאַנדעװע איך מיט די קינדער, און עס װערט אַרױסגעטראָגן אַ טיש מיט בענקלעך, מיט אַ טישטעך, מיט טעלער, לעפֿלען, גאָפּלען, זאַלץ, און טאַקע באַלד נאָך דעם קומט אָן גאָלדע מיט די בלינצעס, הײסע, זידיקע, פֿון דער סקאָװראָדע, מחיהדיקע, פֿעטיקע צפּיחת בדבֿש. און מײַנע אורחים קאָנען זיך גאָרנישט אָפּלױבן פֿון די בלינצעס.

נעה, זאָג איך צו אים, פֿאַרװאָס עסט איר נישט? מאַכט ער צו מיר, װאָס דען טו איך? איר קוקט, זאָג איך, אױף מײַן שפּרינצען? װערט אַ געלעכטער, אַלע לאַכן, און מײַן שפּרינצע לאַכט אױך. און ס'איז אַלעמען פֿרײלעך, אַלעמען גוט, אַ גוטער, אַ פֿרײלעכער שבֿועות אױף אַלעמען. גײ טרעף, אַז פֿון דער פֿרײלעכקײט װעט זיך אױסלאָזן אַ צרה, אַ שלאַק, אַ יללה, אַ גאָטס שטראָף אױף מײַן קאָפּ, פֿאַרװיסט און פֿאַרפֿינצטערט בין איך געװאָרן. נאר עט, א מענטש איז א נאר, א מענטש א בר דעת טאר זיך נישט צולאזן צום הארצן און דארף פארשטיין אזוי ווי עס איז, אזוי באדארף עס זיין, ווארום ווען עס זאל באדארפן זיין אנדערש וואלט דאך עס ניט געווען אזוי ווי עס איז, זאגן מיר דען ניט אין תהילים השלך על השם, פארלאז דיך נאר אויף גאט, ער וועט שוין מאכן אזוי אז דו זאלסט ליגן טיף ניין איילן אין דר'ערד און באקן בייגל און נאך זאגן גם זו לטובה, הערט וואס עס קען זיך פארלויפן אויף דער וועלט נאר מיט קאפ, ווארום דא הויבט זיך ערשט אן די רעכטע מעשה. ויהי ערב ויהי בוקר, איינמאל פארנאכט קום איך צופארן אהיים, א צעבראטענער פון דעם טאג און א אויסגעמוטשעטער פונעם ארומלויפן איבער די דאטשעס אין בויבעריק, טרעף איך ביי מיר אינדרויסן ביי די שטוב, צוגעצוימט צו דער טיר א באקאנט פערד, איך וואלט געמעגט שווערן אז ס'איז אראנטשיקס סוס,

אפגעגעסן באטראכט איך מיך. וואס ביסטו טוביה אזוי אויפגעטראגן? אז א מענטש קומט צו דיר צו גאסט באדארף מען זיין אזוי אנגעדרודלט? אדרבה. און ווי איך טראכט מיר אזוי און טו א קוק. מיינע מיידלעך גייען מיטן חברה'מאן, האלטן אנגעריסענע קווייטן, פריער גייען די צוויי יונגערע, טייבל און ביילקע, און הינטן מיין שפרינצע מיט אראנטשיקן. גוטן אָװנט, גוט יאָר! מײַן אַראָנטשיק שטײט מיר אַזױ עפּעס מאָדנע, גלעט דאָס פֿערד, האַלט אַ גרעזל אין מױל און רופֿט זיך אָן צו מיר. רב טובֿיה, איך װיל מיט אײַך מאַכן אַ געשעפֿט. לאָמיר זיך בײַטן מיט די פֿערדלעך. איר האָט נישט געפֿונען, זאָג איך, פֿון װעמען צו לאַכן? מאַכט ער צו מיר, נײן, איך מײן דאָס ערנסט. אַזױ? זאָג איך, איר מײנט דאָס ערנסט? װיפֿל, למשל, קאָסט אײַער סוס? און וויפיל זאגט ער שאצט איר אים אפ? איך שאץ אים זאג איך, איך האב מורא אויב ניט דריי הונדערט קארבונים, און אפשר מיט א סמיטשיק. צעלאכט ער זיך און זאגט אז ער קאסט מער ווי דריי מאל אזויפיל, און רופט זיך אן צו מיר, נו? מאכן מיר א בייט? מיר איז דער שמועס ניט געפעלן. וואס הייסט? ער וועט אויסבייטן זיין סוס אויף מיין שלימזל? זאָג איך צו אים, אַז ער זאָל אָפּלייגן דאָס געשעפֿט אויף אַן אַנדערש מאָל, און איך פֿרעג אים אין אַ שפּאַס, צי איז ער טאַקע צוליב דעם געקומען? אויב אַזוי, איז אַן עבֿירה, זאָג איך, די הוצאָות. ענטפֿערט ער מיר גאַנץ ערנסט, געקומען בין איך צו אײַך, אייגנטלעך, מכּוח אַן אַנדערע זאַך, און זײַט זיך מטריח, אויב איר ווילט, וועלן מיר אַ ביסל שפּאַצירן. וואס פאר א שפאציר איז דאס אויף אים אנגעקומען, טראכט איך מיר, און לאז מיך גיין מיט אים צום וועלדל צו. די זון האט זיך לאנג געזעצט, דאס גרינע וועלדל זעט שוין אויס טונקל, די זשאבעס פון דער גרעבליע קראקען, און דאס גראז שמעקט מחיה נפשות. אראנטשיק גייט, און איך גיי. ער שווייגט, און איך שווייג. נאכדעם שטעלט ער זיך אפ, טוט א הוסט, און מאכט צו מיר, ר' טביה ווי וואלט איר א שטייגער געזאגט ווען איך זאל אייך זאגן אז איך האב ליב אייער שפרינצע און אז איך וויל זי נעמען פאר א כלה? און וואס איך וואלט געזאגט זאג איך? איך וואלט געזאגט אז מען זאל א משוגענעם אויסמעקן, אייך אריינשטעלן. קוקט ער מיך אן און מאכט צו מיר, וואס הייסט? זאג איך, אט דאס הייסט! זאגט ער, איך פארשטיי אייך ניט. זאג איך, איז א סימן אז איר זענט ניט איבעריק קלוג, ווי אין פסוק זאג איך שטייט חכם עיניו בראשו, דאס הייסט,

געוויס זאג איך דארפט איר זיך אנפרעגן ביי דער מאמע, און די מאמע וועט אייך געוויס זאגן אז איר זענט א חושים און וועט זיין גערעכט. און וועט זיין גערעכט? מאכט ער. געוויס זאג איך וועט זי זיין גערעכט. און וואס פאר א חתן זענט איר, זאג איך, פאר מיין שפרינצען? וואס פאר א גלייכן איז מיין שפרינצע צו אייך? און דער עיקר זאג איך, וואס פאר א מחותן בין איך מיט אייער מוטער? אויב אזוי, מאכט ער צו מיר, האט איר שוין רב טביה א גרויסן טעות. איך בין נישט קיין יונגעלע פון אכצן יאר, איך זוך נישט קיין מחותנים פאר מיין מוטער, איך ווייס ווער איר זענט און ווער אייער טאכטער איז, און זי געפעלט מיר, און אזוי וויל איך און אזוי וועט דאס זיין. האט קיין פאראיבל ניט זאג איך, וואס איך שלאג אייך איבער, איך זע זאג איך אז מיט איין צד זענט איר שוין פארטיג, זענט איר זאג איך באווארנט אויך מיטן אנדערן צד? זאגט ער צו מיר, איך ווייס ניט וואס איר מיינט, זאג איך, איך מיין דאס די טאָכטער מײַנע, שפּרינצען מײן איך, צי האָט איר שױן, זאָג איך, מיט איר עפּעס גערעדט, און װאָס, זאָג איך, זאָגט זי? װערט ער אַזױ װי באַלײדיקט און מאַכט צו מיר מיט אַ שמײכל, װאָס פֿאַר אַ פֿראַגע איז דאָס? געװיס האָב איך, זאָגט ער, מיט איר גערעדט, און ניט אײן מאָל, עטלעכע מאָל. איך קום, זאָגט ער, אַהער אַלע טאָג. איר הערט? ער קומט אהער אלע טאג און איך ווייס נישט? בהמה בצורת מענטש, באדארף מען דאך דיר געבן קייען שטרוי, טביה, אז דו וועסט זיך לאזן אזוי פירען אין באד אריין וועט מען דאך דיר קויפן און פארקויפן דו פערדאטש איינער. אזוי טראכט איך מיר און גיי מיט אראנטשיקן צוריק, און ער געזענגט זיך אפ מיט מיין חברה, כאפט זיך ארויף אויפן סוס און הולך משה מרדכי מארש קיין בויבעריק. אַצינד װעלן מיר, װי זאָגט איר דאָס אין אײַערע ביכלעך, איבערלאָזן דעם בן-מלך און זיך נעמען צו דער בת-מלכּה, צו שפּרינצען הײסט עס. זאָג מיר, טאָכטער, װאָס איך װעל דיך פֿרעגן, זאָג איך, דערצײל מיר נאָר, זאָג איך, װאָס דער אַהרונטשיק האָט מיט דיר אָפּגעשמועסט מכּוח אַזאַ זאַך, זאָג איך, גאָר אָן מײַן װיסן? ענטפֿערט עפּעס אָט דער בױם? אַזױ ענטפֿערט זי, געװאָרן רױטלעך, אַראָפּגעלאָזט די אױגן, װי אַ כּלה, אָנגענומען אַ פֿול מױל מיט װאַסער און שאַ. בה, טראכט איך מיר, ווילסט נישט רעדן איצט, וועסט רעדן שפעטער אביסל. טביה איז ניט קיין אידענע, ער האט צייט. און איך ווארט איבער א וויילע, ווי זאגט מען, יבוא יומו, און טשאטעווע אויס די מינוט וואס איך בלייב מיט איר אליין, און רוף מיך אן צו איר. שפרינצע, זאג מיר וואס איך וועל דיך פרעגן, קענסטו אים כאטש אט דעם אראנטשיקן? זאגט זי, געוויס קען איך אים. ווייסטו, זאג איך, אז ער איז א סווישטשון? פרעגט זי מיך, וואס הייסט דאס א סווישטשון? זאג איך, א פוסט ניסל וואס ס'פייפט. זאגט זי, האסט א טעות, ארנאלד איז א גוטער מענטש. אה, ער הייסט שוין, זאג איך, ביי דיר ארנאלד, ניט אראנטשיק דער שארלאטאן. זאגט זי, ארנאלד איז ניט קיין שארלאטאן, ארנאלד האט א גוט הארץ. ארנאלד, זאגט זי, געפינט זיך אין א שטוב פון פארדארבענע מענטשן, זאגט זי, וואס ווייסן נאר געלט און געלט. אַזױ, זאָג איך, ביסטו שױן, שפּרינצע, אױך געװאָרן אַן אױפֿגעקלערטע, אַ פֿילאָזאָפֿקע און האָסט שױן אױך פֿײַנט געקריגן געלט? בקיצור, איך זע אַרױס פֿון דעם שמועס, אַז עס האַלט שױן בײַ זײ װײַטלעך, און כאַפּן צוריק איז שױן אַ ביסל צו שפּעט, װאָרעם איך קען מײַנע לײַט. טבֿיהס טעכטער, האָב איך אײַך געזאָגט שױן אַ מאָל, ניט געדאַכט זאָלן זײ װערן, אַז זײ קלעפּן זיך אײַן אין אַ מענטשן, איז מיטן גאנצן לעבן, מיטן חיות און מיטן נשמה. און איך טראכט מיר, שוטה, למאי זאלסטו וועלן זיין, טביה, מער חכם פון דער גאנצער וועלט? און אפשר איז דאס א גאט-זאך? אפשר איז דאס באשערט אז דווקא דורך אט דער שטילינקער שפרינצע זאלסטו געהאלפן ווערן, באלוינט ווערן פאר אלע דיינע קלעפ און ווייטאגן וואס דו האסט ביז אהער איבערגעטראגן? האבן א גוטע עלטער, און אויך וויסן אמאל פון א לעבן אויף דער וועלט. אפשר איז דיר באשערט האבן א טאכטער מיליאנשטשיצע וואס איז? שטייט דיר ניט אן? וואו שטייט דאס געשריבן אז טובי' דארף זיין אייביג א קבצן, אייביג ארומשלעפן זיך מיטן פערדל און מיטן קעז און פוטער, צוליב די יעהופעצער נגידים, זיי זאלן האבן וואס צו פרעסן? ווער ווייסט, אפשר איז מיר אנגעצייכנט געווארן פון אויבן, אז איך זאל אויף דער עלטער עפעס מתקן זיין אויף דער וועלט, ווערן א בעל צדקה און א בעל מכניס אורח און אפשר גאר אוועקזעצן זיך מיט אידן לומדים און לערנען תורה וכדומה אזעלכע רייכע גאלדענע מחשבות קריכן אין קאפ אריין ווי אין יהי כבוד שטייט געשריבן רבות מחשבות בלב איש זאגט א גוי להבדיל דורען דומקויו באגאטייעט און איך קום אריין אין שטוב אריין, און איך נעם אוועק מיין אלטע, און מאך מיט איר א שמועס. וואס וואלט זיין כדומה למשל, זאג איך, ווען אונזער שפרינצע זאל זיין א מיליאנשטשיצע? פרעגט זי מיך, וואס הייסט דאס א מיליאנשטשיצע? זאג איך, א מיליאנשטשיצע הייסט א מיליאנשטשיקס א ווייב. פרעגט זי מיך, וואס הייסט א מיליאנשטשיק? זאג איך, א מיליאנשטשיק הייסט א מענטש וואס פארמאגט א מיליאן. פרעגט זי מיך, און וויפיל איז דאס א מיליאן? זאג איך, אז דו ביסט אזא בהמה און ווייסט נישט וויפיל איז א מיליאן, היינט וואס האב איך מיט דיר צו רעדן? זאגט זי, ווער בעט דיך זאלסט רעדן? איז זי אויך גערעכט. בקיצור, ס'גייט אוועק א טאג, איך קום צופארן אהיים, געווען אהרנטשיק? ניין, נישט געווען. עס גייט אוועק נאך א טאג, געווען דער בחור? ניין, נישט געווען. איך זאל אריינגיין צו די אלמנה מיט אן אויסרעד, פאסט מיר ניט. איך וויל נישט אז זי זאל מיינען אז טובי' שלאגט זיך נאכן שידוך. און אגב האב איך געפילט אז איך באדארף נישט זיין כשושנה בין החוחים, ווי א פינפטע ראד צום וואגן. הגם איך פארשטיי נישט פארוואס, באשר איך האב נישט קיין מיליאן, האב איך דאך איצטער א מחותנתטע א מיליאנשטשיצע, און זי וועמען האט פאר א מחותן? א אידן, אן ארעמאן, א קבצן, א טובי' דער מילכיגן. היינט ווער איז מער יחוס, איך צי זי? איך וועל אייך זאגן דעם ריינעם אמת, איך האב אנגעהויבן וועלן דעם שידוך נישט אזוי צוליב דעם שידוך, ווי צוליב נצחון אליין. א רוח אין זייער פאטער און מוטער אריין די יעהופּעצער גבירים, לאזן זיי וויסן ווער טובי' איז. ביז אהער האט מען מער ניט געהערט, נאר בראצקי און בראצקי, גלייך ווי די איבעריגע זענען קיין מענטשן ניט. אזוי טראכט איך מיר, פארנדיק אהיים פון בויבעריק, און קום אהיים, גייט מיר מיינע אקעגן מיט א גדולה,

קיינער פארשטייט ניט איר הארץ אזוי ווי איך. איך האב די גאנצע צייט מורא געהאט א קשיא אויף א מעשה, טאמער לאזט זיך אויס דערפון א בוידעם. האב איך אויף אים, אויף דעם אראנטשיקן, אויסגערעדט וואס איך האב נאר געקאנט, אז ער איז אזוי און ער איז אזוי. איך האב איר געזען אבער, אז ס'איז אן ארבעס אין א וואנט. מיין שפרינצע גייט אויס ווי א ליכט. האב איך איינגעשפאנט צוריק מיין פערד און וועגעלע, און האב מיך געלאזט שוין פארנאכטליך קיין בויבעריק, פארנדיק אזוי טראכט איך מיר, וואס קענען זיי מיך רופן מיט אזא מין אימפעט, וועגן א ווארט, וועגן א קנס מאל, וואלט ער דאך געקאנט קומען צו מיר, דאכט זיך דערווייל בין איך דער אבי הכלה, און איך אליין צעלאך מיך פון דעם געדאנק, ווי איז דאס געהערט געווארן אין דער וועלט אז דער נגיד זאל גיין צום קבצן,

וואס טויג אונז לאנגע דיבורים? לאמיר זאגט ער גיין גלייך צום ענין, געשעפט הייסט עס. מהיכא תיתי, זאג איך, שלמה המלך האט שוין לאנג געזאגט, לכל זמן, ווען מען דארף רעדן געשעפט איז געשעפט. איך בין, זאג איך, א געשעפטסמאן. און דאס זעהט מען, זאגט ער, איר זענט א געשעפטסמאן, דערפאר וויל איך טאקע מיט אייך רעדן סוחריש. איך וויל איר זאלט מיר זאגן, אבער אפן געשמועסט, וויפיל וועט עס אונז קאסטן ארום און ארום, אבער אפן געשמועסט.

אדער איר מאכט זיך תמ'עוואטע אדער איר זענט טאקע א תם. כאטש אפילו זאגט ער איר זעהט ניט אויס פאר קיין תם ווארום איר זאלט זיין זאגט ער א תם, וואלט איר ניט אריינגעשלעפט זאגט ער מיין פלימעניק אין א בלאטע און פארבעטן זיך כלומר'שט אויף שבועות'דיגע בלינצעס און אונטערגעשטעלט דארט א שיין מיידל צי יאָ אַ טאָכטער, צי ניט קיין טאָכטער, איך גיי ניט אַריין, זאָגט ער, אַזוי ווייט. און זי האָט זיך אים פאַרליובעט, זאָגט ער, דאָס הייסט, זי איז אים געפעלן, נו, און ער איר, אַוואַדע, פון דעם, זאָגט ער, רעדט מען ניט. איך וויל אייך ניט זאָגן, זאָגט ער, עס קאָן זיין, זי איז אַן אָרטלעך קינד און מיינט דאָס נעבעך ערנסט. איך גיי נישט אַזוי ווייט,

אַז זײַן פּלימעניק, זאָגט ער, האָט זיך געשדכנט צו טבֿיהן דעם מילכיקערס טאָכטער, און איך זאָל זיך אַרױסשלאָגען פֿונעם קאָפּ, זאָגט ער, אַז זײַן שװעסטער איז אַ מענטש, װאָס קאַטאָרע מע קען פֿון איר פּאָמפּען געלט. מיט גוטען, זאָגט ער, מהיכא תּיתי, קאָן מען, זאָגט ער, נעמען בײַ איר עטלעכע קערבלעך, אַלעהײ, זאָגט מען, אַ נדבֿה. מען איז דאָך, זאָגט ער, מענטשען, װאָס קאַטאָרע מע דאַרף אַמאָל אױסהעלפֿען אַ מענטשען. בקיצור, איר װילט װיסען, װאָס איך האָב אים געענטפֿערט? איך האָב אים אַז אָך און װײ איז צו מיר גאָרנישט געענטפֿערט. ס'איז מיר געװען, װי זאָגט איר, תּדבק לשוני, עס האָט מיר װי אָפּגענומען דאָס לשון. איך האָב זיך אױפֿגעהױבן, זיך אױסגעדרײט מיטן פּנים צו דער טיר, און נישטאָ מיך! װי פֿון אַ שׂריפֿה האָב איך מיך אַרױסגעכאַפּט, װי פֿון אַ טורמע. עס האָט מיר געזשומעט אין קאָפּ, געשימערט אין די אױגן און געטריקנט אין די אױערן די װערטער פֿון דעם אידן. אפן געשמועסט, א טאכטער ניט קיין טאכטער, אן אלמנה אויף צו פאמפען, א נייע נדבה, און בין צוגעגאנגען צו מיין פערד און וועגעלע, אריינגעלייגט דאס פנים אין בריטשקע אריין, און איר וועט ניט לאכן פון מיר, אז איך האב מיך צעוויינט, האב איך געוויינט און געוויינט.

היינט געפעלט מיר ניט דאס זיצן אירס פארטראכט און דאס פאלגן אירס וואס מען הייסט איר, זאגט מען איר זיץ, זיצט זי, זאגט מען איר עס, עסט זי, הייסט מען איר גיין, גייט זי, און אז מען טוט זי א רוף, טוט זי זיך א ווארף. איך קוק אויף איר און עס פארקלעמט מיר דאס הארץ און עס ברענט מיר א פייער. אויף וועמען ווייס איך ניט. עך דו רבונו של עולם אלוהינו נאש, פארוואס שטראפסטו מיך אזוי און פאר וועמענס זינד?

וואס איך וועל אייך דערציילן. איינמאל פאר נאכט פאר איך אהיים פון בויבעריק מיט א גוט הארץ, בארעכנט נאך דעם פארדרוס, דעם בזיון, היינט דעם רחמנות פון קינד, און די אלמנה וועט איר פרעגן, און דער זון, ווער מיר אלמנה וואס מיר זון, אוועק געפארן אפילו זיך ניט געזעגנט. עס איז א בושה אויסצוזאגן, עס איז געבליבן שטיין ביי מיר אויף זיי א שטיקל חוב פאר קעז און פוטער, נאר איך רעד נישט פון דעם, מסתמא האבן זיי פארגעסן, איך רעד פונעם געזעגענען זיך אוועק געפארן אפילו זיך ניט געזעגענט. וואס דאס קינד נעבעך האט איבער געטראגן דאס האט ניט געוויסט קיין בן אדם אחוץ מיר ווארום איך בין א טאטע א טאטנס הארץ פילט טאמער מיינט איר אז זי האט מיר געזאגט אפילו חצי דיבור באַקלאָגט זיך אָדער געוויינט אַמאָל, עע? קענט איר דאָך ניט טבֿיהס טעכטער, שטיל אין זיך איינגעגאַנגען, געצאַנקט ווי אַ ליכט, ווען ניט ווען אַרויסגעכאַפּט זיך מיט אַ זיפֿץ, נאָר אַזאַ מין זיפֿץ, וואָס רייסט אַרויס אָט אַזאַ שטיק האַרץ. אַ כּלל, פֿאָר איך מיר אַזוי מיט מײַן פֿערדל אַהיים, פֿאַרטיפֿט אין טרויעריקע מחשבֿות און געדאַנקען, פֿרעג קשיות בײַם רבונו-של-עולם און ענטפֿער מיר אַליין, עס ארט מיר שוין ניט אזוי אויף גאט, מיט גאט האב איך מיך שוין ווי עס איז איבערגעבעטן, מיר ארט אויף מענטשן, למאי זאלן מענטשן זיין אזוי שלעכט אז זיי קאנען זיין גוט? פארוואס זאלן מענטשן פארביטערן דאס לעבן אי יענעם אי זיך, אז זיי האבן ביד לעבן זיס און גליקליך? געשיקט זיך עס אז גאט האט באשאפן דעם מענטשן צוליב דעם ער זאל אפקומען אויף דער וועלט, וואס האט דאס אים גענוצט?

מיין גאָלדע לױפֿט. די שאַל צעלאָזט, די הענט אַרױסגעשטעלט אױף צופֿריִער, און פֿאַר איר, מיינע קינדער, טײַבל און בײלקע, און אַלע דרײַ מיט אַ געשרײ, מיט אַ יללה, מיט אַ יאָמער, טאָכטער, שװעסטער, שפּרינצע! אַראָפּגעשפּרונגען פֿון דעם װאָגן, װײס איך ניט, װי אַזױ איך בין ניט צעשפּרונגען געװאָרן, און אַז איך בין צוגעלאָפֿן צום טײַך, איז שױן געװען נאָך אַלע היומס. װאָס האָב איך אײַך געװאָלט פֿרעגן? יאָ. האט איר געזעהן ווען א געטרונקענעם? קיינמאל נישט! א מענטש אז ער שטארבט, שטארבט ער מייסטנטיילס מיט צוגעמאכטע אויגן, ביי א געטרונקענעם זענען די אויגן אפן. ווייסט איר נישט דעם שכל פארוואס דאס איז? האט קיין פאראיבל ניט. איך האב ביי אייך צוגענומען צייט און אליין איז מען אויך געבונדן. מען דארף גיין צום פערדל און מען מוז צופירן דאס ביסל סחורה. די וועלט איז אויך א וועלט. מען מוז אינזין האבן א קערבל אויך און פארגעסן וואס איז געווען. ווארום דאס וואס די ערד דעקט צו, מוז, זאגט מען, פארגעסן ווערן. און אז מען איז א לעבעדיקער מענטש, קאן מען די נשמה נישט אויסשפייען. עס העלפט ניט קיין חכמות, מיר מוזן זיך אומקערן צוריק צום אלטן פסוק אז כל זמן שהנשמה בקרבי איז פאר ווייטער, טביה. זייט מיר געזונט, און אז איר וועט מיך דערמאנען, זאלט איר מיך ניט דערמאנען צום בייזן.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי, אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שיינעם דאנק פארן צוהערן זיך.